מיר האלטן דא בעצם אינמיטן א מעשה. ס'איז זייער אינטערעסאנט צו טראכטן יעדע שלב, וואס ווייסן אונז? וואס ווייסט יעקב? וואס ווייסט עשו? און וואס ווייסט די פסוק, די נערעיטאר וואס מ'רופט, וואס פארציילט די מעשה. מאכט עס א זייער אינטערעסאנטע מעשה דא. יעקב האט געשיקט מלאכים, ער האט מורא באקומען צוריק א ענטפער, ס'שטייט נישט קלאר וואס די ענטפער איז געווען. בא, מיר קומען צו עשו, וגם הולך לקראתך. און יעקב'ס ריעקשאן איז ער דערשרעקט זיך זייער שטארק, ער דאווענט, ער מאכט ויחץ און אזוי ווייטער. ס'איז נישט קלאר פארוואס, וואס האבן בכלל די מלאכים געזאגט? יעקב זיכער שטעלט דא מיינט דא אז עשו גייט אים עפעס טון, ווייסן דאך שוין פריער עשו האט געפלאנט להרוג את יעקב, אבער ס'שטייט נישט קלאר אין די תשובה פון די מלאכים אז דאס האט ער געזאגט. און ער שיקט א גאנצע מעסעדזש פאר עשו דורך די שלוחים וואס ער שיקט די מנחה. לעבדך ליעקב מנחה היא שלוחה לאדוני לעשו, אונז ווייסן נישט צו עשו האט באקומען די מעסעדזש עס שטייט נישט, אינצווישן איז געווען ביינאכט די גאנצע ס'איז דא די טאג מעשה און די נאכט מעשה נאך צוויי סטעידזשעס ווי ס'געשעט די מעשה, בייטאג איז געווען דאס, ביינאכט איז דא די גאנצע מענטש וואס ער טראפט די איש וואס מען נאבק עמו וואס ער זאגט אים אל יעקב וואס ער רופט וועגן דעם די פלאץ פניאל וואס ער שטייט אויף ער וועקט אויף וועקט זיך אויף אינדערפרי און ער איז הינקעדיג. ס'איז עפעס געווען א חלום, א מראה, וואס איז דאס געווען פונקטליך? ס'איז עפעס א נאכט מעשה. נאכדעם שטייט ער אויף אינדערפרי, ס'שטייט נישט ער שטייט אויף אינדערפרי, אפשר נישט געשלאפן יענע נאכט, אבער דא כאילו הייבט זיך אן אונזער היינטיגע פרק, וישא יעקב עיניו, הייבט זיך אויף די אויגן, וישא יעקב עיניו, וישא עיניו איז אלעמאל א זאך וואס דער פסוק נוצט צו ארויסדרוקן א נייע, א נייע זאך, כאילו מ'קען זאגן אויב ס'איז א דראמא, א נייער סין, ער האט זיך געעפנט א נייע סין, אויפגעהויבן די אויגן און געזען, דאס הייסט יעדער איינער הייבט דאך אויף די אויגן פאר ער זעט, שרייבט עס נאר כדי ארויסצוברענגען אז עפעס א דבר חידוש, אסאך מאל נאכדעם שטייט והנה, והנה מיינט אויך א חידוש, דא שטייט עס גראדע נישט אבער אסאך מאל וישא אברהם את עיניו וירא את המקום, יא, מיטאמאל האט ער געזען, ס'איז עפעס א נייע, א נייע מערכה, א נייע סטעפ אין די מעשה, און ער זעט עשו קומט, און וואס טוט ער? לכאורה פירט ער אויס זיין פריערדיגע פלאן, ס'איז נישט קלאר צו ס'האט געהאלטן די פריערדיגע פלאן אדער נישט, לכאורה ער האט געמאכט שתי מחנות, דא זעהט ער אז ער טיילט ויחץ את הילדים, ער מאכט א סדר, שפחות, לאה, רחל, און אזוי ווי ער האט געזעהן פריער ער גייט פאר זיי, דאס איז יעקב'ס, ער גייט מאכן זיכער וואס געשעהט, און ער ביקט זיך און מיטאמאל זיי קושן זיך, און עשו, וישא עשו עיניו, יא, וישא את עיניו, עשו הייבט זיך אויף די הענט און ער זעהט די נשים וילדים, ער פרעגט ווער זענען זיי? זאגט ער ווער זיי זענען, זיי גייען זיי קושן אויך, נאכדעם פרעגט ער, פרעגט עשו וואס זענען די, וואס איז די מחנה וואס איך האב געטראפן, ער האט דאך שוין פריער געזאגט, איך ווייס נישט, אפשר נישט באקומען די מעסעדזש, שטייט נישט, און ער זאגט אים למצוא חן, און עשו וויל נישט, עשו איז א שונא מתנות, יא ער וויל נישט נעמען די מתנות, ער פילט זיך עפעס, עפעס פילט ער ראנג, פארוואס פילט ער ראנג צו נעמען די מתנות, כ'האב כ'האב גענוג, יהי לך, ער מיינט עפעס אז יעקב גיבט אים א א צדקה אפשר, ער דארף נישט קיין צדקה, כ'ווייס נישט. און יעקב מיר ליגט מיט א לאנגע דרשה אם נא מצאתי חן בעיניך פליז נעם די מתנות על כן ראיתי פניך כראות פני אלקים ותרצני יעקב אבינו האט נאך אלץ זייער מורא פון עשיו אזוי זעט אויס עשיו מאכט זיך יא אונז זענען דאך ברידערס אלץ איז גוט יעקב קען זיך שוין מיט די הכי אחי הכי אחי אתה'ס די אלע חברה ער זאגט ניין ניין ניין וועסט נעמען די וועסט נעמען די שוחד וועסט נעמען די מתנה פליז איך בעט דיר איך ווייס אז דו ביסט כולי ברוגז ותרצני איך בעט דיר איך האב איך האסט מורא אז דו האסט נישט איך האב נאך אסאך מער כי יש לי כל זארג דיך נישט שוין, ויפצר בו ויקח, נאכדעם ווייטער א דיאלאג, וואס עס שטייט נישט אין די פסוק גארנישט, אונז לייגן אלעס דא אריין, עס שטייט עשיו בעט לאמיר גיין צוזאמען, יעקב זאגט טרעפט א זאגט, אונז זאגן אלעמאל אז עס איז א תירוץ, עס שטייט אבער נישט אז עס איז א תירוץ, עס שטייט אדוני יודע כי הילדים רכים, עס איז שווער, מען וועט גיין, מען וועט אנקומען, אוודאי איז ער נישט אנגעקומען צום סוף, ווייסט אז עפעס גייט דא פאר, אבער וואס גייט פאר? ס'שטייט נישט, וואס מאכט טראכט עשיו דא און וואס טראכט יעקב, עשיו טראכט ווייטער, כ'וועל דיך אציגה את העם אשר עמי, איך וועל דיך לפחות מיטשיקן מיינע מענטשן, דו האסט דאך געשיקט דיינע שלוחים, איך וועל דיר שיקן מיינע שלוחים, זאגט ניין, וואס פעלט עס אויס, למה זה אמצא חן בעיניך, עס פעלט נישט אויס, איז עפעס א טענק יו סאו מאטש, עס פעלט נישט אויס, און שוין, און די פרשה, און די פרשה ענדיגט זיך, די קורטען לייגט זיך אראפ אויף די סצענע, און וישב עשיו ביום ההוא לדרכו שעירה, אזוי ווי אין די פריערדיגע פרשה פון לבן, וישכם לבן בבוקר וינשק און ער פארט זיך אהיים, און. עשיו איז זיך אהיים געפארן שעירה לדרכו עס קען זיין אז דאס איז לדרכו טייטש אז עשיו איז יעצט געווען אויפן וועג פון שעיר שפעטער ווען אין די פרשה זעט מען אז עשיו איז געגאנגען אוועק געפארן איז אוועק געפארן פון ארץ כנען צו שעיר ווייל היה רכושם רב אפשר דאס איז זיך אנגעהויבן יעצט ניין ער גייט יעצט אויפן ערשטע מאל אויפן וועג שעירה און יעקב גייט סוכותה נאך א פלאץ עס ווינדערט זיך פארוואס הייסט סוכות ווייל יעקב האט געמאכט סוכות פאר זיין מקנה פארוואס הייסט על שם די מקנה און נישט על שם די בית וואס ער האט געמאכט פאר זיך. און ער קומט אן אין שלם עיר שכם, לכאורה שלם איז די נאמען פון שכם אדער ש, האמיר שוין געזען פריער אז ס'דא א פלאץ וואס הייסט שלם, שלם עיר שכם איז א פלאץ, שכם, נישט קלאר וואס די פלאץ איז, און ויחן את פני העיר ער קויפט א פלאץ פון אבי שכם, מ'וועט שוין באלד זען מארגן די מעשה מיט שכם, און ער מאכט א מזבח און ער רופט די מזבח א נאמען אל אלהי ישראל, דאס איז די מזבח פון די גאט פון ישראל, די גאט פון ישראל וואס ער איז ישראל האט באקומען די גאט פריער פון די נאמען האט ער באקומען פריער פון די אייבערשטער פון די מלאך, און ער האט געמאכט א מזבח על שם שמו.